משיחת י ב תמוז תשמ ה. וואס על דרך זה געפינט מען אויכעט בנוגע צו דוד ושלמה, וואס דוד איז דאך געווען דער עיקר המלכות, בפרט נאך על פי קבלה איז דאך דוד דער עיקר ספירת המלכות, און שלמה איז דאס חכמה פון ספירת המלכות, אבער דא רעדט מען זיך ווי דער ענין על פי נגלה, געפינט מען א דבר תמוה, אז בחיי דוד המלך, האט דוד המלך געהייסן אז מען זאל גיין ממליך זיין שלמה, און האט געשיקט שלוחים, און האט עס גענומען מיט א שבועה און מיטן גאנצן שטורעם, און מען האט ממליך געווען שלמה בפועל, און דערנאך האט מכריז געווען יחי המלך דוד לעולם. וואס אט דא ווערט דאך די שאלה על פי תורה איז ניטא קיין מציאות פון שני מלכים, ס'קען זיין א מלך בני ישראל ביי די עשרת השבטים, און א מלך פון בית דוד וואס ער איז געווען ביי די צוויי שבטים, אבער דעמאלט איז געווען דער עיקר המלכות איז דאס מלכות בית דוד, און ס'איז נישט שייך עס זאל זיין צוויי מלכים, ביידע בדור אחד על אחת כמה וכמה, ווי ס'איז געווען ביי דוד און שלמה אז זיי זיינען דערנאך געווען בבית אחד. די קשיא ווערט נאך שטורעמדיגער, שלמה איז דעמאלט געווען אלט צוועלף יאר פאר בר מצוה, און דוד האט געהייסן מכריז זיין און ממליך זיין און אויכעט מכריז זיין בגלוי, טאקע מפני אדוניהו, מען קען אבער נישט מכריז זיין מפני אדוניהו א ענין וואס האט קיין ארט נישט אין תורה, וואס אין דערויף איז דאך דער ביאור און דאס איז אויכעט דער הסבר בנוגע צו נשיא דורנו, וואס בשעת ער איז נאך קודם ווי ער איז געווען א נשיא, און ס'האט נאך גענומען צענדליגער יארן ביז וואנעט ער איז געווארן א נשיא בפועל. ער איז אבער געווען א בן יחיד במילא איז בכלל נישט שייכות אויף דערויף קיין מחלוקת, א בן יחיד דארף נישט האבן קיין משיחה דערפאר וואס עס איז נישט שייכות אין דעם קיין מחלוקת, אפילו ווען ער איז נישט קיין בן יחיד און עס איז ניטא קיין מחלוקת דארף ער אויך נישט האבן קיין משיחה, על אחת כמה וכמה כמדובר אז ס'איז גאר ניטא קיין אפשרות פון א צווייטן בן. אויב'ן צוזאמען אבער דערמיט איז נישט שייך צו זאגן שני דברים רעדן וואס אויף דערויף איז די הסברה במכל שכן וקל וחמר ידוע ווי גערעדט כמה פעמים דער עצם ענין פון ירושה איז אז דאס איז נישט דער פשט אז פריער איז געווען דער מוריש און דערנאך איז ער אוועק געגאנען און האט עס איבערגעגעבן דעם לוקח אדער דעם יורש וכיוצא בזה. נאר תחת אבותיך יהיו בניך, ווי די גמרא זאגט אין בבא בתרא, ווי גערעדט אמאל בארוכה ווי דער ראגאטשאווער איז דאס מבאר בארוכה, דער יורש אט דאס איז די מציאות פון מוריש, ווערט דאך די שאלה ווי אזוי קען זיין בשעת ס'איז דא דער יורש אז זאל אויכעט זיין די מציאות פון דעם מוריש, בפרט נאך אויב זיי זיינען ביידע נשיאים, איז דאס דער פירוש אז א נשיא בישראל האט אין זיך אויכעט א ענין, במכל שכן וקל וחמר אז מען זאגט עבד מלך מלך, על אחת כמה וכמה א זא מין וואס ער האט אים געמאכט פאר א מלך. דאס איז אבער נישט דער פשט אז דאס איז א ענין שלא ירושה צו א צווייטן. און ס'איז נישט די פשט אז א צווייטע ווערט א מלך, ס'איז ניטא קיין מציאות על פי הלכה פון צוויי מלכים בבת אחת ובמדינה אחת על אחת כמה וכמה אין די זעלבע עניינים, פונקט אזוי ווי מ'וואלט געזאגט דעם בעל הגאולה אז ער איז געווארן א מציאות פאר זיך. וואלט ער זיך א טרייסל געטאן און וואלט געזאגט אז ער פארשטייט גארנישט וועגן וואס מען רעדט. אף על פי כן ווען ער איז געגאנגען און געטאן די עניינים האט ער עס געטאן מיט דעם תוקף און מיט א מסירת נפש וואס א נשיא בישראל האט. דאס איז אבער געווען אלס א חלק פון אביו וואס ער איז געווען דער נשיא אותו הדור והנשיא הוא הכל על אחת כמה וכמה פון בנו יחידו. וואס על דרך זה איז געווען ביי דוד און שלמה, איידער מען האט ממליך געווען שלמה, איז ביי שלמה נישט געווען די מלוכה בגלוי, אפילו נישט בנוגע לפועל, ובפרט נאך אז ס'איז געווען אדוניהו און ער האט געהאט נאך ברידער אחוץ אדוניהו, אדוניהו האט נאך געהאט אט דעם ענין וואס ער האט חולק געווען בגלוי. בשעת דוד האט אים ממליך געווען האט ער ניט ממליך געווען א צווייטן מענטשן, א צווייטן מציאות, א צווייטן אידן, אט וואס עס זאל ניט זיין, די אזא מין זאך קאן ער ניט טאן. ער קאן אים אבער מגלה זיין ווען מ'האט ממליך זיין אים, בדוגמא ווי מען זאגט שלוחו של אדם כמותו, איז דאך ניט דער פשט אז ער איז געווארן אויס מציאות. ער מאכט א שליח, און דער שליח איז כמותו, און ווי ס'שטייט אין פוסקים בכמה מקומות איז דער לשון כמותו ממש. אף על פי כן איז נישט דער פשט אז דער משלח איז געווארן אויס מציאות, נאכמער, ער האט בכח צו מבטל זיין דעם שליח. כל זמן ער האט אים אבער ניט מבטל געווען, איז שלוחו של אדם כמותו אפילו בנוגע צו קידושין, קידושין קען זי ניט זיין מקודש צו צוויי מענטשן, על דרך זה בנוגע צו תוקף הגירושין. נאר וואס איז דער פשט שלוחו של אדם כמותו? עס איז טאקע א צווייטער מענטש, און ער דארף זיין א בעל דעת בפני עצמו. אויב ער איז א קטן און דער משלח עומד על גביו, נישט דאס איז דער ענין השליחות, ענין השליחות איז אז ער איז א בעל דעת בפני עצמו, נישט וואס דער משלח עומד על גביו, אפילו ווען דאס העלפט איז דאס נישט אלס שליחות, בשעת אבער ער איז דווקא א בעל דעת, און דער משלח האט אים אפגעגעבן זיין גאנצן תוקף אלס משלח, ווערט ער כמותו ממש, און דער משלח ווערט א מציאות, בלייבט א מציאות מיטן גאנצן תוקף. דער תוקף דריקט זיך אויך אויס אין דעם אז ער האט בכח צו מאכן א צווייטן ער זאל זיין כמותו ממש. אבער דאס איז נישט צוויי וואס זענען מקדש די אישה, די אישה איז מקדש מער נישט ווי איינער, ועל דרך זה בנוגע היפך הקידושין, על דרך זה בנוגע צו מלכות שלמה, בשעת דוד איז געווען יחי המלך דוד לעולם, און נישט דער פשט אז שלמה האט געירשנט און געווארן א מלך בפני עצמו, ס'איז נישטא קיין צוויי מלכים בבת אחת. דער פשט איז דעמאלט אז דוד אלס א מלך גיבט מען א מלך א כח אז ער זאל קענען מאכן בדוגמא ווי מען זאגט בנוגע צו שלוחו כמותו, דאס איז אבער נישט א ענין פון ירושה דאס איז א ענין ווי בדוגמא ווי שלוחו כמותו, ביז אין אן אופן כמותו ממש. וואס דאס איז געווען כאמור די הנהגה פון דעם, פון דעם בעל הגאולה, בחיי אביו האט ער ביי זיך ניט פארנומען קיין תפיסת מקום, בשעת דער פאטער האט אים געמאכט פאר א שליח און האט אים געזאגט ער זאל גיין טון די שליחות אין מסירת נפש. מסירת נפש על פי תורה קען מען ניט ארויפלייגן אויף א צווייטן אידן, ס'היפך פון נשמרתם לנפשותיכם. מ'קען אויף א צווייטן אידן ארויפלייגן א שליחות וואס איז פארבונדן מיט לימוד התורה וקיום מצוותיה, מסירת נפש אויף די ג' עניינים וואס יהרג ואל יעבור, ס'א דין אין תורה. ארויפלייגן אויף א צווייטן מסירת נפש אויף גיין מאכן א חדר ס'איז נישט פון די ג' עניינים וואס יהרג ואל יעבור, אדער גיין מאכן א מקוה. וכיוצא בזה, בנוגע צו כשרות, אף על פי כן איז נשיא דורנו האט געמאכט שלוחים און האט זיי געשיקט אין א מקום סכנה, און רחמנא ליצלן געווען אזענע וואס זענען טאקע אומגעקומען אין די שליחות, און אף על פי כן האט ער אויף מארגן ווייטער געשיקט שלוחים, ווארום דאס רעדט זיך ניט וועגן שיקן א צווייטן, דאס איז שלוחו של אדם כמותו.